געווען געווען אמאל א איד א קאפל זיי האבן זיך זייער שטארק ליב געהאט און זיי פלעגן זיך כסדר אזוי כמנהג האוהבים פלעגן זיי זיך כסדר קויפן איינער פאר די צווייטע זאכן טוהן טוהן טוהן איינער פאר די צווייטע זאכן זיי פלעגן טוהן איינער פאר די צווייטע זאכן זיי פלעגן אלעס וואס ליבהאבערס טוען איינער פאר די צווייטער. כסדר האבן זיי געפילט אז ס'איז דא א פראבלעם. עפעס, עפעס, עפעס פעלט נאך. עפעס, עפעס איז נישט. עפעס איז נישט וואס ס'דארף. און עפעס פעלט, כ'קען זאגן ס'פעלט עפעס א סעקיוריטי, ס'פעלט עפעס א טראסט, עפעס, עפעס. מ'קען נישט זיין זיכער, ס'איז עפעס אלעמאל אזוי שעיקי, אלעמאל פעלט עפעס. אין די הארץ איז דא עפעס א פחד, ס'איז דא עפעס א פיער, ס'איז דא עפעס א.

און ווייסט, איז מען אדורכגעגאנגען א געשעפט און מ'פארקויפט דארט שיינע רינגס, אפשר קויפסט מיך א רינג? און ער זאגט אזוי, יא, איך האב זייער ליב צו קויפן זאכן, א גאנצע צייט קויף איך דיר זאכן, ווען ווען ס'איז דא א בירט'דעי, א אניווערסערי, א יארצייט, א כ'ווייס וואס, א חתונה, א בר מצוה, ווען ס'איז דא א גוטע תירוץ, ס'איז דא א ריזען, קויפט מען זיך איין די צווייטע זאכן און מען טוט זאכן. אבער וואס איז היינט? היינט איז סתם עפעס א דינסטאג, היינט איז עפעס, אמאל האט מען געטוהן עפעס, מ'האט עפעס אקאמפלישט, איך ווייס אז מ'האט געענדיגט א פראדזשעקט, מ'האט געגרעדזשועיטעד פון סקול, וועל איך דיך עפעס קויפן, אבער וואס איז היינט? מה יום מיומיים? און מיטאמאל האט זיך געכאפט וואס איז די, אז דאס איז עפעס מורא'דיג אנגעגאנגען, מורא'דיג, מורא'דיג וויכטיג, די, די דינסטאג, די גרינע מיטוואך מתנה, זיך געכאפט אז אלעס, אלעס וואס מ'טוט, אלעס וואס מ'טוט איינער פאר די אנדערע, האט עפעס א עפעס א ריזען, ס'דא עפעס א טעם, ס'דא עפעס א א גיוו ענד טעיק אין דעם, איך איך איך טוה דיר אלעס, סאו זאלסט מיך געבן עפעס, איך האב דיר געמאכט, ס'דא עפעס א סיבה, ס'דא עפעס א היינט דו ביסט געווען ווארדי, אקעי סאו איך גיב דיך עפעס, כ'קען באקומען עפעס צוריק. אבער סאו ס'איז נישט אבאוט הער, ס'איז נישט אבאוט די מענטש, ס'איז אלעמאל אבאוט עפעס א זאך, עפעס א זאך וואס איז געשען, ס'איז געשען א בירטדעי, עפעס איז געשען, מ'האט עפעס אויפגעטון, מ'האט עפעס געגעבן איינער פאר די צווייטע, סאו מען באקומט צוריק עפעס, כ'האב דיך עפעס געברענגט, סאו דו ברענגסט מיך עפעס צוריק, אלעמאל און ס'איז אלעמאל תלוי אין עפעס א זאך, אלעמאל דרייט זיך עפעס א זאך. זי האט געזאגט ווייסטו וואס, אפשר איינמאל, איינמאל זאלסטו מיך געבן א פרעזענט, נישט פאר קיין שום סיבה, פלעין. ווייל, ווייל אזוי. ווייל, ווייל דו האסט מיך ליב. נישט ווייל איך האב דיך עפעס געטון, נישט ווייל איך האב עפעס געבוירן געווארן, געשטארבן, געמאכט א חתונה, א בר מצוה, א אניווערסערי, א בירטדעי, פלעין פאר די זאך אליינס. און ווען די רגע וואס ער האט געקויפט אזא, אזא מתנה, וואס ער האט געטון אזא זאך וואס איז לשמה, לשם, לשם אהבה עצמה, נישט פאר, נישט ווייל איך האב עפעס געטון, נישט ווייל ס'איז דא עפעס א גוטע תירוץ, נישט ווייל ס'איז עפעס א, א גוטע טאג, עפעס א מאורע, עפעס א סיבה, עפעס א אקאמפלישמענט. פלעין, פלעין, איך וויל דיך געבן א מתנה, אזוי, פאר נאו ריעזן. עס האט געטוישט די, טוישט די גאנצע, די גאנצע רילעישאנשיפ. מיטאמאל איז נישט, ס'איז נישט א זאך וואס א גאנצע צייט וואקלט מען זיך עפעס, ווער זאגט וואס איז נעקסטע וואך עט מען מיך נישט ליב האבן, און נעקסטע יאר עט זיך טוישן, על איך נישט קענען אזויפיל געבן, עט מען נישט האבן. מיטאמאל איז דא א געוואלדיגע קשר, א געוואלדיגע טראסט, א געוואלדיגע.

פלעין מתנת חינם. און די מתנת חינם איז נישט חינם אזוי פאר גארנישט, ס'איז חינם אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט פאר א אהבה התלויה בדבר, ס'איז נישט פאר א זאך, ס'איז וועגן די מענטש, ס'איז נישט וועגן די בירטסדעי, ס'איז נישט וועגן די אקאמפלישמענט, ס'איז נישט וועגן די מעשים טובים וואס האב איך געטון, ס'איז וועגן מיך, וועגן מיך און דיך. און דאס איז אויב סתם צו קאנעקטן צו ממשיך זיין וואס מיר האבן געלערנט לעצטע וואך.

און וואס האט משה רבינו געפילט וועגן דעם, וואס האט ער געטון וועגן דעם, האו דיד איט טאטש הים, וואס האט ער געטון, ס'שטייט נישט, ס'שטייט אז אלץ איז אבדזשעקטיוו, ס'איז דא אהא, מ'זינדיגט גייט מען נישט אין ארץ ישראל, אקעי, זייער גוט, אבער דא מיטאמאל זעט מען אז משה רבינו האט געזאגט, אה, מיינסט מיינסט איך האב עס אנגענומען אזוי גלייך, ניין, איך האב זיך געבעטן, איך האב געמאכט וואס איך קאן, איך האב געבעטן תפילות, איך האב, און דער אייבערשטער האט נישט געלאזט, איך האב נישט געלאזט. אבער אבער מען זעט דא א גילוי פון משה רבינו'ס נפש וואס מען זעט נישט אין די אנדערע אין די אנדערע חומשים. און נישט נאר דעם, נאר מען קען מען קען גיין מיט דעם אביסל ווייטער. אז דא שטייט צו צוויי זארטן תפילות, א תפילה וואס איז נענית, א תפילה וואס איז נישט נענית. א תפילה וואס איז נענית, דאס הייסט א תפילה וואס איך בעט דיך עפעס א זאך און איך וויל עס באקומען. ס'איז אין אנדערע ווערטער, איך פארצייל דיך די מעשה, איך האב געהאט א צרה, איך בין געגאנגען אין די גאס, איך האב נישט געטראפן קיין פארקינג,

און איך פארצייל די מעשה יעצט די מעשה די מיטאמאל די מעשה איז נישט וועגן אריין גיין ארץ ישראל ס'איז נישט וועגן די תורה ס'איז נישט וועגן די זאך וואס איך בעט די מעשה איז וועגן תפילה אין אנדערע ווערטער די מעשה איז וועגן די מענטש אליינס די מעשה איז וועגן די קאנעקשאן וואס משה רבינו האט מיט די אייבערשטער וואס ער בעט זיך ביי אים און די אייבערשטער לאזט זיך יא אדער לאזט זיך נישט דעטס נאט די פוינט די פוינט פון די מעשה איז די תפילה אליינס די

איז אויב אזוי נאר אביסל ממשיך זיין אביסל צו נעמען צו פארשטיין די גאנצע קאנצעפט פון מתנת חינם און פון אהבה שאינה תלויה בדבר עס איז א ענליכע זאך לויט מיין פשט על כל פנים און די צדיקים וואס זיי בעטן א מתנת חינם איז א זאך וואס איז דא אין דעם זייער אסאך מיסאנדערסטענדינג זייער אסאך. א זאך וואס סיי מיסאנדערסטענדינג אין שכל וואס איז שווער צו פארשטיין, סיי מיסאנדערסטענדינג אין למעשה וויאזוי מען פירט זיך אין דעם, סיי אין די משל, סיי אין די נמשל, איז איך וויל אביסל אביסל זאגן אביסל וואס מען פארשטייט וועגן דעם און מען קען מסביר זיין די טעאלאדזשי דערפון און די הנהגה דערפון אפאר אפאר זאכן. איז קודם כל איז אז די וועג ווי ס'ארבעט איז מיין איך אזוי, ס'דא ס'דא אזא מין זאך וואס הייסט.

אין אנדערע ווערטער, מענטשן, אויב מען מיינט אז איינע פון די טעותים וואס מען זאל קענען דא זיין איז אהבה התלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר, וואס מאכט נישט קיין סענס, עפעס א טיפשות, סתם פאר גארנישט, פאר נאו ריזען. נישט דאס מיינט עס, נישט דאס נישט דאס איז די טייטש, דעמאלטס איז סתם טיפשות, אזוי ווי, און פארקערט, אויב מען פארשטייט אז די פראבלעם פון אהבה התלויה בדבר איז אז עס איז נישט סטעיבל, עס טוישט זיך מארגן, איז דאך כל שכן אז אהבה שאין לה דבר, שאינה בגלל שום דבר, שאין לה תחילה משום דבר. איז אוודאי איז עס אסאך א מער שעיקי, אסאך מער וואקלדיגע זאך וואס מ'קען זיך נישט רילייען אויף דעם. שטעל זיך פאר אז איך זאג איך האב דיך ליב, פארוואס? ווייל איך האב א קאנטראקט מיט דיך, געסט מיך הונדערט דאלער יעדע וואך האב איך דיך ליב, אקעי. יעצט, דאס איז נישט קיין אהבה שאינה תלויה בדבר, דו האסט מיך נישט ליב, דו האסט אפשר ליב מיין הונדרעט דאלער, דו האסט א, וועגן מיין הונדרעט דאלער האסטו א קאנעקשאן מיט דיך, אבער על כל פנים דאס ווייס איך אז כל זמן איך גיב דיך הונדרעט דאלער בלייב איך מיט דיר, בלייבסטו מיט מיר. איז דער דער איך קען זיך כאטש רילייען אויף דעם ס'איז א טאקע דער דבר איז א גוטע זאך טאקע נישט נישט אויב איך וועל אויפהערן צו געבן טאקע אוועק גיין אבער ווילאנג איך האב עס און אן אהבה וואס איז האט נישט אפילו א דבר איך זאג סתם כ'האב דיך ליב ווייסט היינט בין איך אויפגעשטאנען אין א מוד כ'האב דיך ליב איך בין אין א גוטע מוד איך גיי דיך עפעס געבן דאס איז א זאך מ'קען זיך אפילו ווייניגער רילייען האסט נישט אפילו א קאנטראקט זיך צו רילייען האסט נישט אפילו אפילו עפעס א הסכם צווישן די צוויי מענטשן פארוואס זיי האבן זיך ליב סתם ווייל זיי זענען אין א מוד אקעי מארגן איז זיי נישט אין די מוד א גוטן טאג גיי לחיים ולשלום דאס איז דאס נישט אהבה שאינה תלויה בדבר, דאס איז אפילו ווייניגער פון אהבה התלויה בדבר, דאס איז אהבה שאין לה דבר, מ'קען עס רופן אהבה שאין לה, שאין לה שלא התחילה מדבר, ס'האט נישט קיין, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן פון גארנישט. איז עס קודם כל אהבה ש, אהבה התלויה בדבר איז די ערשטע סטעפ, ס'איז נישט, נישט טייטש אזא אנדערע סארט אהבה, ס'איז די ערשטע סטעפ, קודם כל מוז דאך זיין א סיבה פאר די אהבה, מוז דאך זיין א טעם, מוז דאך זיין עפעס א ריזען, עפעס האב איך געזען אין דיך, עפעס האב איך געטראפן וואס איז דא א סיבה פארוואס דיך ליב צו האבן. און אויב ס'איז סתם אהבה שאין לה דבר, אין לה דבר, אזויווי למטה מטעם ודעת, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט אהבה שאינה תלויה בדבר, דאס איז סתם טיפשות, דאס איז גארנישט, דאס איז נאך שוואכער פון אהבה התלויה בדבר. אבער וואס געשעהט איז, אז א מענטש האט איינעם וואס ער האט ליב, און ס'איז אהבה התלויה בדבר, איך האב געזעהן, דו ביסט גוט פאר מיר, דו ביסט וואויל, ביסט, האסט מעלות, צו מעלות בעצם, צו מעלות פאר מיך, דאזענט מעטער צו די מעלות, ס'מוז נישט זיין די גרעסטע פאן, איך זאל ליב האבן, אבער על כל פנים, איך האב עפעס א סיבה פארוואס איך האב דיך ליב, ס'נישט קיין סיבה. יעצט וואס געשעהט איז אז. ס'דא א צורך אז א זאך אז ס'זאל וואקסן זאכן זאלן זיין סטעיבל אז זאכן זאלן זיין נישט בטלה דבר בטלה אהבה נאר ס'זאל זיין א המשך פון דעם ס'זאל זיין א קיום פאר דעם למשל אויב אזוי ווי די פשוט'ע משל אויב איך האב איינער וואס כ'האב אים ליב און איך וויל חתונה האבן איך וויל האבן קינדער איך וויל אויפשטעלן א שטוב איך וויל אסאך זאכן וואס זענען קאנעקטעד מיט אסאך אנדערע זאכן ס'איז קאנעקטעד מיט די גאנצע שטאט ס'איז קאנעקטעד מיט די גאנצע קהלה ס'איז קאנעקטעד מיט די קינדער מיט די עלטערן פארשידענע זאכן. אז אפילו אויב איך האב א גוטע סיבה פארוואס דיך ליב האבן, די סיבות טוישן זיך, איך האב דאס געזען שיין, מארגן איז עס נישט אזוי שיין, עס איז געווארן עלטער, סאו האב איך אים מער נישט ליב וועגן די סיבה. ס'איז נישט א, ס'איז נישט קיין גוטע סיבה, אבער ס'האט א פראבלעם אז ס'ווערט בטל, ס'ווערט, ס'איז נישט, ס'איז נישט אויף אייביג, ס'האט נישט קיין קיין סטעביליטי, ס'האט נישט קיין נצחיות. איז זאג איך, איז דא אזא טריק, אזא מין כח, אזא מין, אזא מין זאך, וואס ארבעט, און באלד וועלן מיר זען, דארף איך שטארק פארשטיין אז ס'ארבעט אמת'דיג. וואס די טריק הייסט, הייסט א ברית, איך רוף עס געווענליך א ברית, אדער מ'קען עס רופן מערידזש אדער. אבער די ווארט פון דעם איז די ברית, און די ברית איז טייטש איך זאג, איך זאג, איך זאג דיך צו, איך גיי דיך ליב האבן אפילו ווען איך האב דיך נישט ליב. און מיט אנדערע ווערטער, דו האסט מורא, מארגן וועסטו מיך נישט ליב האבן, וועסטו אוועק גיין, און וואס וועט זיין מיט די קינדער, און וואס וועט זיין מיט די גאנצע ארום און ארום, ס'קען דאך נישט זיין אזא זאך, אפילו ס'איז זייער גוט אז האסט מיך ליב מיט א סיבה, אבער ס'מוז דאך זיין אז די אהבה זאל בלייבן אפילו ווען ס'וועט אוועק גיין די סיבה. און פאר דעם איז דא א עצה, די עצה הייסט הייסט א ברית, די עצה הייסט איך זאג דיך צו, איך גיב דיך א הבטחה, און ס'דא אזא מין כח, א מענטש קען דאס טון, ס'איז נישט נאר עפעס א חיצונית'דיגע זאך, איך מוז, מ'איז אלס קיין מוזן, ווייל איך שעם זיך דיך צו גט'ן אדער איך ווייס וואס וואס. ס'איז דא אזא מין כח בנפש, א מענטש קען כורת זיין ברית, א מענטש קען מאכן א החלטה, ער מאכט א הסכמה, ער מאכט א קבלה, ער זאגט זיך צו איינעם די צווייטע, איך גיי דיך ליב האבן אפילו ווען ס'גייט. ווען ס'גייט אוועק די דבר, ווען ס'גייט אוועק די אהבה שא, ווען די אהבה התלויה בדבר, ס'גייט בלייבן א אהבה. וואס איז די אהבה? די אהבה איז אהבה שאינה תלויה בדבר, אבער נישט אהבה שלא היה תחילה בו שום דבר, נישט אהבה שאין לה שום טעם. ס'איז א אהבה וואס איז געבויט אויף אהבה התלויה בדבר, ס'איז געבויט אויף עפעס א סיבה פארוואס איך האב דיך ליעב, אבער ס'איז צוגעזאגט, ס'איז ארויפגעברענגט די אהבה צו א צווייטע לעוועל, צו א צווייטע לעוועל בנפש וואס זאגט, איך גיי דיך ליעב האבן אפילו, ווען איך האב דיך מער נישט ליב, ווען די סיבה איז בטלה אדער ס'איז שוואכער געווארן אדער וויאזוי עס זאל נאר זיין. און אזוי ארבעט אויכעט אויכעט אין די נמשל זעט מען די טיאלאדזשיקל וועג צווישן די אייבערשטער און מענטשן אדער צווישן די אייבערשטער און אידן. אלע וואס ווילן זאגן אז די אייבערשטער האט א ברית, די ערשטע די ציור פון דעם וואס איך זאג, און מיר האבן געלערנט די וואך פרשת נח אין סדר פון ניין טווענטי ניין, און די ציור פון דעם איז זייער שטארק די ערשטע ברית אין די תורה האט די אייבערשטער געמאכט מיט נח, די ערשטע ברית אין די וועלט, די ערשטע ברית וואס שטייט אין די תורה. און די מעשה פון נח איז זייער סימפל, די אייבערשטער האט געמאכט א וועלט, און ס'דא א סיבה פארוואס האט ער געמאכט די וועלט, וירא אלקים כי טוב, און די נאר גוט מיינט מען, ס'זאל זיין צדיקים, ס'זאל זיין האט ער האט א נחת רוח פון די וועלט, מען רופט עס אויך נחת רוח, ער איז העפי מיט די וועלט, ער האט א נחת רוח, ער האט א רצון אין די וועלט, רוצה אני, ער האט א רצון אין די וועלט, דאס טייטש וירא אלקים כי טוב. שפעטער איז געשען, מענטשן האבן געזינדיגט, ס'איז געווען א דור המבול, דער אייבערשטער זאגט ווייסטו וואס, יא, איך האב נישט, בטל דבר. בטל דבר, בטל אהבה, נחמתי כי עשיתים, בטל געווארן די גאנצע סיבה וואס איך האב געמאכט די וועלט, איך מאך חרוב די וועלט, נאו מאר, מאכט א מבול, ומחיתי את כל היקום, מ'וועט מ'וועט אויסמעקן די גאנצע וועלט. יעצט, בשעת מעשה, די אייבערשטער האט געטראפן איין מענטש, ער האט געהייסן נח, און באט די חילוק, נח איז נישט טייטש נאר אז נח איז געווען א צדיק, איז אים נישט געקומען די מבול, אויף דאס איז נישט גענוג.

אז סתם פאר נאו ריזען נח איז געווען אזא רשע ווי די אנדערע סאם פאר סאם וויערד ריזען האט די אייבערשטער אים ליב געהאט, ניין! נח איז געווען נישט צדיק, ער איז געווען סתם ער איז געווען א צדיק, עס איז געווען א סיבה פארוואס די אייבערשטער האט אים ליב געהאט אבער דאס איז נישט גענוג, און פון די אויסגערופט צדיק האט מען געדארפט מאכן נאך א זאך, די זאך הייסט חן, פון די חן האט די אייבערשטער כורת געווען ברית, און די אייבערשטער האט געזאגט פאר נח, איך וועל כורת זיין ברית מיט דיך און מיט די אלע מענטשן פון די וועלט, און די ברית גייט זיין אז לא ישחית כל בשר, לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, איך גיי מער נישט. בכלל קוקן אויף דיינע מעשים צו ווען איך טראכט איך זאל מקיים זיין די וועלט, איך, אין אנדערע ווערטער איך גיי דיך ליב האבן איך גיי האבן א נחת רוח פון די וועלט איך גיי האבן חן איך גיי האבן וירח השם את ריח הניחוח איך גיי האבן א מלא הנאת חן פון די וועלט איך גיי האבן א א תענוג אין די וועלט איך גיי ליב האבן די וועלט איך גיי זיך זיין פרייען מיט די וועלט אפילו ווען די וועלט גייט נישט גייט זינדיגן אפילו ווען עס גייט זיין לב האדם רע מנעוריו ווען עס גייען טוהן עבירות. עם כל זה גיי איך נאך אלץ מקיים זיין די וועלט, און פאר דעם האט דער אייבערשטער געמאכט א סימן, א אות, א זכר, אזוי א סימן, זאל אלעמאל געדענקען די ברית וואס הייסט די קשת, ונראתה הקשת בענן, מען זאל זיך אלעמאל דערמאנען, דער אייבערשטער האט זיך דערמאנען, די מענטשן זאלן זיך דערמאנען, אז ס'איז דא, ס'איז דא א ברית, ס'איז דא א הסכם צווישן די אייבערשטער און די וועלט, צווישן די אייבערשטער און נח מיט זיינע קינדער, מיט די גאנצע וועלט, וואס זאגט, דאזענט מעטער, אף על פי כן, אזוי ווי אף על פי כן, בין כך ובין כך קרויים בנים, בין כך ובין כך, עס זיין א וועלט, עס בלייבן די וועלט. יעצט די ברית איז דא א איז אביסל א דעינדזשערעס ברית, פארוואס איז עס דעינדזשערעס? ס'איז דא א הלכה מ'טאר נישט קוקן אויף די קשת ווייל עס איז ווייזט ווייזט עפעס א חסרון, און און איך וויל נישט זאגן די פשוט'ע פשט איז אז א סימן פון כעס, אבער איך מיין אז די טיפערע פשט על פי פנימיות איז ווייל ס'איז דא א פראבלעם פון טראכטן צו פאוקוסן צופיל אויף די אנקאנדישאנעל אנקאנדישאנעל ברית.

אבער די פראבלעם מיט דעם איז אז מען טאר נישט קוקן אויף ס'איז נישט צניעות, נישט אלעס דארף מען דארף מען רעדן וועגן אלעמאל, נישט אלעס קען מען קוקן אויף א גאנצע צייט, און איינער וואס איז מסתכל בקשת איז ער לא חס על כבוד קונו אז עפעס אזוי שטייט, דאס הייסט ביסט נישט מכבד גענוג די איידלקייט פון די ברית, אויב עס אויב איינער גייט ארום און ער זאגט די ווייסט דאך די האסט מיך ליב עניוועי אזוי גייט צו דיין טאטע ווייסט מען דארף ליב האבן די קינדער אנקאנדישאנעל לאוו ממילא גיי איך דיך שפייען אין פנים גיי דיך טון וואס די ווילסט, איך גיי זיך נישט וויסנדיג מאכן, איך גיי איך וועל זיך וויסנדיג מאכן, עניוועיס מיר האבן דאך א פעיס, עניוועיס האבן אונז א ברית, עניוועיס האבן אונז א האבן אונז א קשר. דאס איז ס'איז אמת אז אונז האבן עניוועיס א קשר, אבער צו מאכן פון דעם, צו זאגן גראבערהייט, אזוי ווי די אנדערע יסוד פון איסור לשון הרע, פון איסור עריות, באופן כללי, באופן עומק, איז אלעס איז אמת, א עריות איז א גוטע זאך, ואיש אשר יקח את אחותו חסד הוא, ס'איז די גרעסטע זאך, א יחוד דארף דארף מען מאכן, ס'איז נישט קיין, ווען איך זאג אז ס'איז נישט צניעות'דיג צו רעדן פון פון. ענינים פון צניעות, ענינים פון יחוד, ברבים, וואס מיינט עס איז א שלעכטע זאך, א שלעכטע זאך צו האבן א יחוד, א שלעכטע זאך חתונה האבן, פארקערט ס'איז די בעסטע זאך, ס'איז די גרעסטע זאך, אבער נישט אלעס דארף מען ארויסזאגן, אזוי ברוך אבות ח הקטנה, דאס הייסט המנבל את פיו, טו נישט טו נישט זאגן מאכן קיין ניבול פה פון דעם, טו נישט קומען און זאגן אה דו האסט אנקאנדישאנעל לאוו, סאו קום גיי טון וואס איך וויל, טו נישט מאכן זאכן.

און פארוואס איז נאך א זאך פארוואס פארוואס איז א פראבלעם ס'איז א פראבלעם ווייל ווייל דאס איז אביסל נישט כ'האב נישט פארשטאנען די גאנצע ענין דאס הייסט מ'קען זאגן וואס איך די דרשה וואס איך זאג וועגן וועגן מערידזש געווענטליך אז ס'טייטש א ברית אפילו כ'האב דיך נישט ליב אויב נאך דיך ווייטער ליב האבן קען מען קען מען מיינען אז ס'מיינט אה סאו דו זאגסט אז ס'האט נישט צוטון מיט אהבה ס'האט נישט צוטון די חתונה האט נישט צוטון מיט אהבה ס'איז א טעכנישע זאך מ'מוז האבן מ'מוז זיין סטעביליטי ממילא מ'חתונה ס'איז א קאנטראקט אזוי גייט עס גיין שוין. אבער דאס דער דעמאלטס איז נישט קיין אהבה שאינה תלויה בדבר, דעמאלט זאג איך אקעי, ס'איז נישט אהבה בכלל, אינסטעד פון אהבה האט מען נאך עפעס אנדערש, עפעס א זייער פראקטישע זאך, עפעס א זייער קאלטע זאך, עפעס א זייער חיצוניות'דיגע זאך, און שוין, און דאס גייט זיין די די גאנצע זאך. אבער דאס איז נישט די טייטש, איך זאג אויך אויף פארקערט. די טייטש איז, אז די טייטש פון די ברית איז נישט אז מ'גייט נישט קוקן מער אויף אונזערע אהבה, מ'גייט נישט מער קוקן צו איך האב דיך יא ליב, צו איך האב דיך נישט ליב, בין כך ובין כך,

און די נחמה איז א וועג וויאזוי מען קען ווייזן אז די רצון איז נפרד פון די פון די מציאות, אז אפילו אז אין די מציאות נאך אלץ דארף האבן אביסל מער קדושה, אבער דער אייבערשטער וויל עס מער נישט, אונז ווילן עס מער נישט, אונז לעבן, אונז ווילן נישט לעבן אויף די לעוועל פון מציאות וואס דארט איז נישט דא, ווי דארט איז דא א חור, וואס דארט איז נישט דא קיין קאנעקשאן, אונז ווילן לעבן אויף א לעוועל וואס איז א לעוועל פון מחשבה, א לעוועל פון רצון, סאו אין די לעוועל איז אלעמאל געבליבן, און מען דארף פארשטיין עס זייער גוט אז עס איז א רצון, ס'הייסט נישט נישט נישט אזוי ווי וואלט געווען א פאלשע פשט צו זאגן אז

דאס איז די מערסטע פנימיות'דיגסטע זאך. דאס איז א זאך וואס זאגט אז דער אייבערשטער האט ליב אפילו ווען ער האט נישט ליב, אפילו ווען חיצוניות שלאגט ער, אפילו ווען ס'איז דא א חורבן בית המקדש נאכאלץ די אהבה און די רצון פון די חורבן פון די בית המקדש די אהבה פון די רצון וואס ס'איז ווייטער ס'בלייבט ס'בלייבט פונקט די זעלבע פונקט די זעלבע אהבה ווען ער זאגט נחמי נחמי זאגט ער

אז אף על פי וואס וואס די אהבה איז נישט בגילוי, אף על פי וואס איך האב דיך נישט ליב כאילו האב איך דיך נאך אלץ ליב, אבער איך האב דיך ליב, איך האב דיך באמת ליב, איך האב דיך באמת ליב, ווען איך זאג אהבה שיינט עס ווי אבער דבר, נישט נישט איך האב דיך נישט ליב, נישט אהבה איז נישט רעלעווענט נאר די פראקטישע המשך, ניין פארקערט, די פראקטישע המשך איז ווייניגער רעלעווענט, אפילו ווען ס'איז נישט דא, נאך אלץ דא די די ברית די זאך וואס זאגט איך האב דיך יא ליב. דאס איז שבת נחמי, מען דארף זאגן נחמה וועגן כפליים, סיי סיי די פשוט'ע נחמה וואס איז דא מען קען צוריק בויען די חיצוניות, און סיי די פנימיות'דיגע נחמה וואס זאגט אז באין איך האב דיך אלעמאל ליב געהאט, איך האב דיך אלעמאל ליב געהאט אפילו אפילו עס זעט נישט אויס ווי די פועל, זעסט דאך אז די וועלט גייט אן, זעסט דאך אז די זון די זון האט די נעקסטע טאג נאכ'ן חורבן בית מקדש האט עס ווייטער געשיינט, די וועלט גייט אן און די וועלט גייט אן איז נישט פשט, אסאך מאל זאגט מען נחמה פאר א מענטש, ווייסט די מארגן אינדערפרי די זון גייט. אויפשטיין עניוועי, זאגט ער, וואס האב איך מיט די זון? זאל די זון אויפשטיין, ווען גאר העלפט עס מיך? אז די זון שטייט אויף, איז טייטש אז דער אייבערשטער האט דיך נאך ליב, דער אייבערשטער האט נאך אלץ ליב די וועלט, דער אייבערשטער איז נאך אלץ זייער העפי, וירא אלהים וואס מ'גייט זאגן שבת, וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ער זאגט עס נאך אלץ יעדע וואך, און שבת איז א ברית צווישן ביני ובין בני ישראל וואס זאגט אז.